ס'איז געווען א חסיד האט געהייסן ר' מיכאל דער אלטער, ר' מיכאל דער אלטער מען פלעגט אים רופן ר' מיכאל בלינער, ר' מיכאל נעוולער, ער איז געווען א משפיע אין לובאוויטש, בערוב איז ער געווען א משפיע אין די שטאט נעוול, נעוול איז געווען א חסידישע שטעטל, ער איז געווען נאך ביי די צייטן פון צמח צדק איז ער געווען, פון די חסידים שפעטער איז ער געווען ביים רבי'ן מהר"ש און אין די צייטן פון רבי'ן רש"ב בשעת ס'איז געווען די התייסדות פון תומכי תמימים איז ער געווארן דער איינער פון די משפיעים פון די עלטערע משפיעים אין ישיבת תומכי תמימים לובאוויטש פלעגט מען אים רופן מיכאל דער אלטער איינער פון די סיפורים הידועים וואס מ'דערציילט אויף דעם חסיד דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי"צ דערציילט דאס אין זיינע שיחות אז בשעת ער איז געווען א יונגערמאן ער האט געוואוינט אין נעוועל איז אמאל געווען א מעשה אז זיין טאכטער איז געווארן רחמנא ליצלן זייער נישט געזונט און זי איז געווארן אזוי נישט געזונט אז די דאקטוירים האבן געזאגט אז על פי דרך הטבע איז זעהן זיי נישט א קיין ישועה זיי האבן געזאגט אז ממש ס'איז אן ענין פון עטליכע שעות און אז על פי דרך הטבע מען קען גארנישט טון און רחמנא ליצלן איז דער מצב געווען גאר ביטער, ר' מיכאל איז געווען זייער זייער צובראכן, און אז ער איז אריינגעגאנגען אין בית המדרש דארטן אין נעוועל אין שטאט נעוועל, שטאט נעוועל איז געווען כידוע א חסידישע שטעטל, איז ער געקומען אין שול און די דער עולם האט געזען די חסידים אז ר' מיכאל דער משפיע איז זייער צובראכן, פרעגן זיי אים וואס טוט זיך האט ער זיי דערציילט דעם סיפור הדברים וואס גייט פאר, האבן די חסידים אים געזאגט וואס הייסט א חסיד? פאר צום רעבן וואו איז דיין אמונה? פאר צום רעבן און בעט א ברכה. זאגט זיי ר' מיכאל וואס פאר צום רעבן? צו פארן יענע צייטן פון נעוועל ביז לובאוויטש דארטן איז געווען דער רבי דער צמח צדק יעמאלט איז דאס אמאל הערשט גענעמט עטליכע טעג אדער עטליכע וואכן ס'איז א גאנצע נסיעה און די דאקטורים האבן געזאגט אז דאס דער גאנצע אז ס'איז שוין רעדט זיך וועגן שעות איז וואס וועט העלפן איך זאל פארן צום רעבן? די חסידים האבן מיט אים גערעדט זייער שטארק, דאס הייסט, מען פרעגט נישט אזעלכע שאלות, א חסיד דארף האבן אמונה, דארף האבן ביטחון, מען דארף גיין צום רעבן, און און דער רבי וועט וועט שוין געפינען די וועגן. נו, ר' מיכאל האט געהערט אט די ווערטער פון זיינע חברים, האט ער טאקע מחליט געווען, אזוי איז ער פון די שול איז ער ארויסגעגאנגען און ער איז געגאנגען גלייך צו לובאוויטש, און אזוי איז גענומען די צייט וואס ס'האט גענומען ארומפארן מיטן פערד און וואגן ביז ער איז אנגעקומען צו שטאט לובאוויטש און אריבערגעגאנגען עטליכע טעג אדער וואכן ווי לאנג ס'האט גענומען די וועג. בשעת ער איז אריינגעגאנגען צום רעבן צמח צדק און ער האט זיך אוועקגעשטעלט פנים אל פנים אין יחידות ביים טיש איז ער געווען אזוי צובראכן ביי זיך, ער האט דאך נישט געוואוסט, על פי דרך הטבע האט דאך געהייסן די דאקטוירים האבן געזאגט אז ס'איז שוין נישטא קיין נישט נישטא קיין האפענונג, איז ווער ווייסט וואס טוט זיך מיט ביי אים אין שטוב, ווער ווייסט וואס גייט פאר דארטן, ער האט אפילו נישט געקענט, פון אזוי צובראכנקייט און אזוי פארלארנקייט האט ער אפילו נישט געקענט עפענען די מויל, ער האט נאר אויסגעבראכן אין א מורא'דיגע שטארקע געוויין. דער צמח צדק האט געווארט ביז ער זאל זיך בארואיגן און ער האט אים דערציילט וואס איז דער סיפור הדברים. בשעת דער צמח צדק האט געהערט די פרטים האט דער צמח צדק אים געזאגט די פתגם הידוע וואס חסידים שטענדיג חזר'ן דאס איבער און דאס איז געווארן איינע פון די פתגמי יסוד אין חסידות חבד, דער צמח צדק האט אים געזאגט טראכט גוט וועט זיין גוט. דאס הייסט אז דו וועסט טראכטן באופן גוט, וועסט טראכטן מחשבות חיוביות, וועסט טראכטן גוט, וועט דער אייבישטער העלפן טאקע זיין גוט בפעל ממש. ר' מיכאל איז געווען אזוי פארלארן און האט געהערט אט אט די ווערטער, האט ער געזאגט, רבי איך האב נישט קיין כח צו טראכטן גוט, זאל דער רבי טראכטן גוט. און דער רבי דער צמח צדק האט אים געזאגט, יע, אבער עס איז נוגע אז דער חסיד זאל טראכטן, אז איר זאלט טראכטן. דאס הייסט אז מען דארף זיין אויכעט מצד דעם מקבל מצד דעם חסיד וואס בעט די ברכה זאל זיין דער אין דער מידת הביטחון פון טראכט גוט און דאס וועט ברענגען דער גוט וואס דער סיפור יא ווי גערעדט איז דאס געווארן א סיפור עיקרי ויסודי אין דרכי הנהגה אין דרכי הדרכה אין חסידות חבד ווי רבותינו נשיאינו פלעגן דערציילן די מעשה מזמן לזמן בפרט איך האב זוכה געווען צו הערן דעם סיפור כמה פעמים פון רבי'ן אין כמה מצבים סיי ווען ס'איז געווען נוגע אין עניינים גשמיים און סיי ווען ס'איז געווען נוגע אין עניינים רוחניים איז געווען דעם רבינ'ס דער פתגם פון טראכט גוט וועט זיין גוט בכל התוקף וואס איך געדענק צוויי צוויי סיפורים, צוויי מאמענטן וואס איך געדענק וואס האט זיך גערעדט וועגן דעם ענין פון טראכט גוט וועט זיין גוט וואס איך בין געווען בשעת מעשה, איין מאל איז דאס געווען אין די יאר תשמ ו, שבת פרשת וישלח, איך זוכה געווען צו זיין ביים רבי'ן ביים פארברענגען שבת וישלח, כמדומני געווען י ז כסלו, יעמאלט שבת פאר י ט כסלו און דער רבי האט דעמאלט גערעדט א מאמר מרגלא בפומיה דרבא די מאמר הידוע וואס איז פון די מאמרים וואס איז געזאגט געווארן אויף די רבינ'ס חתונה די פריערדיגע רבי דער רבי ריי"צ האט עס געזאגט אויפן רבינ'ס חתונה יענעם שבת וישלח אין תשמ ו האט דער רבי גע'חזר'ט און גערעדט ביאורים אויף אט דעם מאמר מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה מעשים טובים און יעמאלט האט דער רבי גערעדט בנוגע די עבודה רוחנית ער האט גאר גערעדט בנוגע דעם ענין התשובה און ער האט גערעדט אז הגם אז ס'רעדט זיך אין חסידות אז עבודת התשובה דארף זיין דורך חשבון הנפש און מרירות און ווי דער פריערדיגער רבי איז מבאר באריכות אין די מאמר מרגלא בפומיה דרבא די ענין המרירות און תשובה און אמירת תהילים וואס דארף זיין אין די עבודת התשובה האט דער רבי דעמאלט גערעדט אז בדורינו זה לאחרי דאס איז דורכגעגאנגען לא תקום פעמיים צרה די אלע עניינים וואס אונזער דור האט דורכגעמאכט רחמנא ליצלן מיט די אלע עניינים האיומים פון פון וואס איז וואס איז פארגעקומען לא תקום פעמיים צרה רחמנא ליצלן אז איז ממילא אונזער דור איז א דור וואס איז דארף נישט מער די עבודה פון מרירות און מען דארף נישט מער די עבודה פון צובראכענקייט און די עבודת התשובה אפילו וואס ס'רעדט זיך דארף זיין באופן פון טראכט גוט וועט זיין גוט, אז א איד דארף מחליט זיין בהחלטה גמורה, חרטה גמורה על העבר, און קבלה טובה על להבא, מיט א ביטחון גמור, און אין דעם דארף זיין דער עיקר עבודת התשובה, א ביטחון גמור. און דעם פתגם פון אדמו"ר הצמח צדק טראַכט גוט וועט זיין גוט, אַז ער איז בטוח בביטחון גמור אַז דער אייבישטער איז רב לסלוח, און דאָס אַליין איז די וועג ווי אַזוי מען פועלט די עבודת התשובה, און די התשובה דאַרף זיין מלכתחילה תשובה עילאה, וואָס תשובה עילאה איז דער ענין פון לימוד התורה בהתמדה ושקידה בשמחה רבה, און על דרך זה עבודת התפילה מתוך שמחה וטוב לבב, דאָס איז געווען די נקודה ווען אריכות הדברים וואס דאס איז געווען א נקודה וואס איך האב זוכה געווען צו הערן פון רבי'ן בנוגע ביטחון אין עניינים רוחניים און דער רבי האט דעמאלט געזאגט אז דאס איז דער כל שכן וקל וחומר יא אין עניינים גשמיים ווי דער סיפור דער סיפור דאך געווען בנוגע עניינים גשמיים ווי מען פריער דערציילט אזוי דארף זיין די עבודת הביטחון פון טראכט גוט וועט זיין גוט און אז ממילא איז די עבודה מתוך שמחה און דאס אליין ברענגט דעם גוט בפועל ממש דערנאך איז געווען א צווייטע מאל וואס איז געווען שפעטער תשנ"א איך דעמאלט געווען אין אוסטראליע אויף שליחות יא תלמידים השלוחים דער רבי פלעגט שיקן די בחורים אריבערפארן לערנען אין כמה ישיבות צו מחזק זיין זענען מיר געפארן אין מעלבורן אוסטראליע פאר צוויי יאר תש"נ נ"א און דעמאלט געדענק איך אז ס'איז געווען א שווערע תקופה און ס'איז געווען כמה עניינים אין אוסטראליע מעלבורן יענע תקופה איז פארגעקומען כמה עניינים בלתי רצויים יא ס'איז געווען שווערע שווערע מצב בגשמיות אין כמה וכמה עניינים ענייני פרנסה, עניינים פון בריאות וכו', און דער שליח הראשי, דער רב, וואס ער איז געווען, וואס ער איז יעמאלט געווען, דער הרב החסיד הידוע ר' איטשע דוד גרונער, דאס איז געווען א ברודער פון דעם רבי'נס מזכיר, פון ר' לייבל גרונער עליו השלום, איז הרב ר' איטשע דוד גרונער געווען דער רב, דער שליח הראשי, דער מנהיג פון די קהילה, און ער איז געווען זייער צובראכן יעמאלט פון דעם גאנצן מעמד און מצב וואס איז פארגעקומען. איז געדענק איך אז ס'איז געווען, דאכט זיך אויב איך געדענק ריכטיג ס'איז געווען ימים הסמוכים צו חג השבועות, האט ער דעמאלט געשריבן צום רעבן א בריוו, זייער א שארפע בריוו, לפי ערך א חסיד האט געשריבן זייער א בריוו מיט אסאך ווייטיג פון דעם מעמד און מצב, פון די עניינים וואס גייען פאר, די עניינים הגשמיים און די אלע צרות וואס איז פארגעקומען יעמאלט עניינים בלתי רצויים. געשריבן זייער א כאב'דיגער זייער א בריוו מלא כאב פון די מעמד און מצב. איז דעמאלט געדענק איך אז די רבי האט דעמאלט געשריבן א צעטל. ס'איז ארויסגעגאנגען א ענטפער פון רבי'ן און ער האט עס דעמאלט פארגעליינט צו די קהילה. אויב איך געדענק ריכטיג דאס איז געווען די נאכט פון שבועות ער האט דאס פארגעליינט פאר די קהילה און האט געזאגט אז ס'איז געקומען א ענטפער עטליכע שעות נאכדעם וואס ער האט געשריבן דעם בריוו און וואס איז געשטאנען אין דעם ענטפער אין דעם צעטל. איך זאג נישט די ווערטער בדיוק אבער דער תוכן איז געווען אז כשיחליט לקיים פסק דין רבותינו נשיאינו טראכט גוט וועט זיין גוט איז יהיה כן בפועל ממש אז ער וועט מחליט זיין צו מקיים זיין דעם פסק דין פון רבותינו נשיאינו טראכט גוט וועט זיין גוט וועט טאקע אזוי זיין בפועל ממש איך געדענק אז ס'איז דעמאלט געווען א מורא'דיגע שמחה, אנהייבנדיג פון אים אליין דער רב ר' גרונער, און דורך אים די גאנצע קהילה, האט האט ס'איז געווען א גאר א פרייליכער שבועות, מיט אסאך פארברענגען, מיט אסאך שמחה, איבערגעמאכט דעם גאנצן מעמד ומצב מוט, דעם גאנצן מצב רוח, און און דאס איז געווען א התחלה טובה פון כמה ענינים וואס איז דעמאלט זיך געביטן לטובה און די מצב

וואס דער סיפור איז דאך געווען אז יוסף הצדיק זייענדיג אין בית האסורים איז ער געווען דארטן 10 יאר אין בית האסורים און בשעת ער געווען 10 יאר אין בית האסורים איז געווען דער סיפור פון שר המשקים מיט שר האופים און בשעת ביי זיי געווען די חלומות און דער סא און יוסף האט פותר געווען די חלום פון שר המשקים לטובה אז נאך שלשת ימים ישא פרעה את ראשך און ער וועט צוריק גיין על כנו די גאנצע זאך האט אים יוסף געבעטן אז ער זאל אים העלפן בשעת ער וועט זיין יושב אויף על כנו האט ער אים געבעטן ער זאל אים געדענקען און און בעטן ביי פרעה ער זאל אים ארויסנעמען לחירות און די תורה פירט אויס פרשת מקץ פרשת וישב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו אז דער שר המשקים האט נישט געדענקט, נישט נאר האט נישט געדענקט, וישכחהו, ס'איז געווען בכוונה דער וישכחהו ווי ס'מבואר אין מפרשים דער גאנצער עניין, און ווי רשי ברענגט אין סוף פרשה, און ס'מבואר באריכות אין מדרש, אז וויבאלד אז תלה יוסף אין דעם שר המשקים, ער האט ער האט זיך ער האט זיך ער האט זיך פאר פאר ער האט זיך פארלאזט אויף דעם שר המשקים, און דערפאר וישכחהו, און דערפאר איז געווען אז עס האט זיך אפגעשטעלט יא, עס האט זיך האט זיך אפגעהאלטן א נאך א צוויי יאר, און יוסף הצדיק האט געדארפט בלייבן אין אין אין בית האסורים, ויהי מקץ שנתיים ימים, ערשט צוויי יאר שפעטער איז געווען וואס איז געווען דער המשך הסיפור, ופרעה חולם, יא, און ס'איז געקומען דער דער דער רווח והצלה על ידם, וואס דער שר המשקים האט זיך דערמאנט אין יוסף'ן, און ס'איז געווארן די גאולה און די חירות פון יוסף הצדיק, וואס אויף דעם גייט פרשת מקץ. וואס אויף דעם זאגט דער מדרש אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו זה יוסף ולא פנה אל רהבים ושטי כזב וואס רהבים גייט עס אויף מצרים הקרויים רהב ווי דער מדרש זאגט יא אזכיר רהב ובבל אז רהב גייט אויף מצרים און דאס איז וואס ער זאגט אז אשרי הגבר אשר שם בהוי' מבטחו אז יוסף הצדיק האט געדארפט האבן ביטחון אינעם אייבערשטן, ולא פנה אל רהבים ושטי כזב, נישט פארלאזן זיך אויף די רהבים אויף די שרים פון מצרים, און וויבאלד ער האט זיך פארלאזט אויף די שרים פון מצרים, איז דערפאר איז געווען דער ו דער ולא זכר אז עס האט זיך אפגעהאלטן נאך צוויי יאר, דאס הייסט אז יוסף האט געדארפט ארויסגיין פון מצרים נאך יעמאלט, נאר וויבאלד ער האט זיך פארלאזט אויף זיי איז צו געקומען דער מצב וואס ער האט זיך געדארפט בלייבן נאך צוויי יאר און שפעטער איז געווארן דער ויהי מקץ שנתיים ימים און דעמאלט איז נתקיים געווארן די הבטחה און ס'איז געווען די עס איז געקומען די רווחה על ידם ווי ס'שטייט אין דעם המשך הפרשה וואס אין דעם פרשה לערנט מען ארויס די גודל העילוי פון מידת הביטחון אויף ווי ווייט דער ענין פון מידת הביטחון ווארום דא איז דאך דא א שאלה ידועה וואס ס'ווערט געפרעגט בנוגע יוסף'ן, וואס לכיורה דאס יוסף האט געטון האט ער געטון א ריכטיגע זאך, דאס איז דאך א ענין על פי תורה, וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה, אז א איד דארף טון א עשיה, הגם אז ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן און ער ווייסט אז די ברכה קומט פון דעם אייבערשטן, דארף אבער זיין א עשיה בדרך הטבע, און ווי ס'מבואר באריכות אין חובת הלבבות אין שער הביטחון, און אין נאך אין כמה ארטער, אז הגם א איד דארף האבן ביטחון גמור אין דעם אייבערשטן, פון דעסטוועגן איז עס נישט קיין סתירה אז א איד דארף אויכעט טון בדרכי הטבע, דארף ער טון והצלתו, ווי מ'געפינט בנוגע די ענין הרפואה, ווי תורה זאגט ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, הגם א איד האט אמונה און ביטחון אינעם אייבערשטן אז ער איז דער רופא כל בשר ומפליא לעשות, אף על פי כן דארף ער האבן ביטחון אינעם אייבערשטן. און על דרך זה געפינט מען אויך בנוגע יעקב אבינו, יא, וואס ביי אים איז געווען אז הגם ער האט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן, פונדעסטוועגן תורה דערציילט,

וואס איז דא דער ענין וואס מען געמאכט א גאנצע זאך פון יוסף און מען רעכנט דאס פאר א חטא און א חטא עד כדי כך וואס מען זאגט אז וויבאלד ער האט זיך האט געבעטן דעם שר המשקים זאל אים העלפן איז דאס א ענין פון וישכחהו אז עס האט געפעלט נאך א עונש אז ער געדארפט בלייבן נאך צוויי קיילעכדיגע יאר צוויי גאנצע יאר אין די מאסר און ער געבליבן דארט שטעקן און מיט צער און יסורים דאס האט באקומען נאך א עונש איז לכאורה, וואס איז דער טעם אויף דעם? און די שאלה איז נאך שטערקער, בשעת מען קוקט אריין אין לשון המדרש, שטייט נישט אז יוסף האט נישט געהאט קיין בטחון אינעם אייבערשטן. אדרבה, דער מדרש זאגט, אשרי הגבר אשר יבטח בהשם, זה יוסף. דאס הייסט אז יוסף האט יא געהאט בטחון אינעם אייבערשטן. נאר וואס, צוזאמען מיט די בטחון אינעם אייבערשטן האט ער אויכעט געבעטן דעם שר המשקים. און ווי ס'מבואר טאקע, אין די מפורשים אז דער רבינו בחיי און נאך מפורשים אז יוסף הצדיק צוזאמען מיט די בטחון וואס ער געהאט אין דעם אייבערשטן האט יוסף הצדיק געטראכט אז הא גופא וואס דער אייבישטער האט צוגעשיקט דא א גאנצע סיפור מיט דעם שר המשקים און שר האופים און ביי זיי געווען א חלום און יוסף זאל דארפן זיי פותר זיין דעם חלום און דאס גופא איז דער סיבוב ווי דער לשון די סיבוב הקדוש ברוך הוא מלמעלה דער מסבב הסיבות וואס דער אייבישטער האט צוגעפירט אז אזוי זאל קומען די ישועה, און ממילא האט יוסף הצדיק פארשטאנען אז וויבאלד אז דער אייבישטער האט צוגעפירט אז דאס איז דער כלי, אז דאס איז דער אמצעי ווי אזוי די ברכה מלמעלה גייט קומען פאר זיין ישועה, דארף ער דאס נוצן, אט א די כלי, און דערפאר האט ער געבעטן אז ער זאל אים ער זאל אים העלפן. און פארוואס רעכנט זיך דאס פאר א חטא? איז אין דעם פאראן צוויי ביאורים, איין ביאור על פי פשט, און דאס האט דער רבי אויסגעטייטשט אמאל ביי א פארברענגען אין פשוטו של מקרא, און דערנאך איז פאראן דער חסידישער טייטש על פי חסידות אין דעם עמק הענין. וואס דער ביאור על פי פשט איז, ווי רש"י איז מדייק אין סוף פרשת וישב אין דעם לשון, אז תלה בטחונו בשר המשקים. דער לשון איז תלה בטחונו נישט סתם אז ער איז אז ער האט אז ער האט געבעטן דעם שר המשקים ער זאל אים העלפן נאר דער לשון פון רש"י תלה בטחונו וויל פארענטפערן טאקע די קשיא דער עצם ענין אז א איד דארף טון א לבוש דארף טון א כלי דארף טון א אמצעי על פי דרך הטבע איז טאקע אזוי דער ענין אז הגם א איד האט ביטחון גמור אינעם אייבערשטן, און ער ווייסט אז דער אייבערשטער פירט אלע ענינים, פון דעסטוועגן יא דארף ער טון אויכעט א לבוש על פי דרך הטבע, און ער ווייסט אז בשעת מעשה אז דער לבוש איז נישט דער עיקר, דער עיקר איז המלובש בו, דאס איז דער אייבערשטער'ס כוחות, נאר אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט אז די השפעה זאל קומען דורך אט אט דעם ענין, דער איד מאכט נישט פון דעם ענין א ענין עיקרי, דער אייבערשטער דאס איז דער עיקר, און אף על פי כן, אויב וויבאלד אבער ביי יוסף איז געווען דער טעות, וואס איז טאקע געווען בדקות דדקות, אבער לפי מדריגתו פון יוסף איז געווען דער תולה בטחונו, ער האט זיך פארלאזט, יא, דאס הייסט עס איז געווען מער א כאילו ער האט געגעבן צופיל א תפיסת מקום, אז דאס וועט זיין די איינציגע וועג, אז דאס איז טאקע די וועג ווי אזוי עס וועט קומען זיין ישועה, און דער תולה בטחונו האט דאס האט טאקע געמאכט אז זאל זיך אפשטעלן יא די ישועה פאר נאך א משך זמן. און וואס דער רבי האט דעמאלט מסביר געווען זייער געשמאק אז מיט דעם איז פארשטאנדיג פארוואס טאקע איז דאס געווען דווקא אונטער דעם מספר פון שנתיים ימים על פי דרך הפשט פארוואס האט זיך עס פארהאלטן פאר אזא לאנגע צייט און וואס איז דער מספר פון שנתיים ימים דווקא וואס אין אין פשוטו של מקרא נישט פארשטאנדיג וואס איז דארט געווען און דער רבי געזאגט אזא מין געשמאקע ווארט האט ער געזאגט אז וויבאלד אז יוסף הצדיק האט געהערט אין דעם חלום פון דעם שר המשקים האט ער געהערט דעם נומער דריי דער שר המשקים האט געזאגט אז ער האט געזען א גפן מיט שלשה שריגים, דריי צווייגן, דריי ענפים, און פון דעם האט יוסף פארשטאנען אז דער ענין פון דריי איז פארבונדן מיט זיין מיט דעם מיט דעם שר המשקים'ס ישועה, דערפאר האט ער געטראכט וויבאלד אז יוסף, דערפאר האט ער אים געזאגט אז שלשת ימים, אז אין דריי טעג ארום, דער ענין פון דריי ווייזט אז ס'איז דא, די ישועה איז פארבונדן מיט דעם מספר שלש. דריי קען זיין דריי טעג, ס'קען זיין דריי וואכן, ס'קען דריי חדשים, ס'קען זיין דריי יאר אויך. וויבאלד אבער אז יוסף האט ער געטראכט אז דער גאנצער ענין איז דאך געווען כדי אז זאל קומען, ווי רשי אליין זאגט, זעלבע רשי, זאגט רשי פריערט אז כדי שיבא רווחה לצדיק על ידם, דאס הייסט אז יוסף האט פארשטאנען אז דורך דעם שר המשקים גייט קומען רווחה על ידם, דאס הייסט אז דער אייבישטער האט צוגעשיקט דעם שר המשקים כדי צו ברענגען זיין ישועה, און וויבאלד אז זיין ישועה וואס דארף שוין קומען וואס גיכער, דאס איז געווען יוסף'ס אמונה און בטחון אז די ישועה גייט שוין קומען אט אט וואס גיכער, אבער ס'דארף זיין פארבונדן מיט די מספר פון דריי, האט ער געטראכט דריי איז דאס ממילא שלשה ימים, שטאט צו טראכטן דריי יאר דריי חדשים האט ער געטראכט שלשה ימים דאס איז א מספר הכי קטן לכאורה וואס איז שייך אז אין דריי שעה דריי טעג זאל זיין די ישועה. דערפאר האט ער געזאגט שלושה ימים און און דער און האט אים געבעטן אז יעמאלט גלייך ווען עס וועט ווערן והשיבך על כנו אין די שלושה ימים וועט קומען די ישועה און אזוי האט טאקע געדארפט זיין יוסף הצדיק האט געדארפט זיין מער נישט ווי 10 יאר אין די מאסר און דארטן פועל זיין דעם בירור וואס האט געדארפט טון און ארויס גיין שוין יעמאלט אין דריי טעג שפעטער אבער וואס וויבאלד עס איז געווען דער תולה ס'איז געווען צופיל א פארלאזעניש, ס'האט זיך צופיל אנגעהאנגען אין דעם ישועה, איז לפי דרגתו של יוסף האט זיך גערעכנט שוין פאר א חטא, און דערפאר האט ער געדארפט ווארטן בלייבן נאך דריי יאר. נאר די דריי יאר האט דער אייבישטער עס מקצר געווען אין דעם גרעסטן אופן וויפיל מען קען מקצר זיין. וואס זענען געווען די דריי יאר? איז געווען די דריי טעג ביז דער שר המשקים איז געווארן א א צוריק א שר, און דערנאך נאך שנתיים ימים, און דאס איז וואס תורה זאגט ויהי מקץ שנתיים ימים, אז ס'איז אריבערגעגאנגען שנתיים ימים, צוויי יאר, צוזאמען מיט די דריי טעג וואס איז צוגעקומען פון די פריערדיגע דריי טעג וואס האט געדארפט זיין צוויי יאר מיט דריי טעג, איז במילא מיט דעם איז שוין געווען גענוג אז זאל רעכענען זיך ווי שלשה יאר, ווי שלושה ווי דריי ווי עס איז אריבער געגאנגען דריי יאר, און דעמאלט איז געקומען די ישועה וואס דאס איז דער המשך הפרשה פון פרשת מקץ ווען ער איז געווארן א משנה למלך, מיט די גאנצע המשך הפרשה ווי יוסף האט עולה געווען לגדולה. וואס דאס איז דער ביאור על פי פשוטו של מקרא. קומט צו גיין תורת החסידות, און חסידות איז מבאר די עניינים נאך מער בפנימיות און נאך מער בעומק, און דאס איז ווי עס איז מבואר אין די מאמרים פון דעם אלטן רבי'ן און פון דעם מיטעלע רבי'ן אין תורת חיים און ביז אין די מאמרים פון די שפעטערדיגע רבותינו נשיאינו וואס רעדן וועגן דעם באריכות אז דער ענין איז אז יוסף הצדיק לפי מדריגתו פון יוסף ביי אים האט זיך געמאנט א העכערע דרגה פון בטחון וואס דאס איז נישט דער בטחון על דרך הרגיל דאס הייסט אין אנדערע ווערטער באמת א איש פשוט א איד בכלל טאקע איז מאנט מען נישט ביי אים מער פון דעם. א איד טאקע דארף האבן ביטחון אינעם אייבערשטן, און צוזאמען מיט די ביטחון אינעם אייבערשטן דארף ער טון טאקע בדרכי הטבע, און דארף טון מיט לבושי הטבע, און ער דארף זיך און ער דארף טון די זאכן וואס מען דארף טון על פי דרך הטבע, אין דעם גופא דארף ער האבן ביטחון אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן. וואס דאס איז עבודת הרגילה פון א אידן, און על דרך זה איז געווען דער מדריגתו של יעקב אבינו, וואס צוזאמען מיט זיין ביטחון וואס ער האט געהאט אינעם אייבערשטן, האט ער אויך געטון די לבושים על פי דרך הטבע, און אזוי דארף טאקע זיין, ס'איז נישט קיין חיסרון.

וואס דארט איז ער מבאר אז דער עניין פון לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו און דאס איז געווען דער טעם ווייל יוסף הצדיק האט געהאט אין דעם פרט איז ער געווען אין א מדריגה העכער נישט נאר פון די שבטים נאר העכער אפילו פון די אבות ווארום מ'זעט דאך אז סיי די שבטים און סיי די אבות איז ביי זיי געווען די עבודה אין אן אופן אז זיי זענען געווען אפגעריסן פון עולם הזה זענען געווען רועי צאן סיי ביי די שבטים געפינט מען זענען געווען רועי צאן, און סיי ביי די אבות געפינט מען אייכעט זענען געווען רועי צאן. הגם עס איז דא א חילוק ווי חסידות רעדט ארום, אבער לפועל, סיי די אבות סיי די שבטים זענען עבודתם געווען עבודתם אין א אופן פון רועי צאן וואס רועי צאן מיינט אז מען געפינט זיך בשדה, ווייט פון וועלט, ווייט פון גשמיות, ווייט פון חומריות, מען געפינט זיך אין א מקום שדה מיט צאן, וואס דארטן קען מען זיין אפגעריסן פון עולם הזה, אפגעריסן פון די אלע עניינים פון א עסק און אלע עניינים פון חומריות און דבוק אין אלוקות, און דארט האבן זיי געדינט דעם אייבערשטן. ביי יוסף הצדיק האט מען געזען אז ער נוהג געווען באופן אחר לגמרי. יוסף הצדיק איז געווען דער איינציגער וואס איז אראפגעגאנגען אין מצרים, און זייענדיג אין מצרים איז ער געווען, ווי די לשון איז, ער איז געווען מיבדק בכתבי דחושבנא, ער איז געווען א רואה חשבון ביי פוטיפר'ן אין שטוב וואס האט זיך געדארפט מתעסק זיין און באופן של התלבשות אין די אלע ענייני חשבונות אין בית בית המצרי אין בית השר און שפעטער ווען ער איז געווארן א משנה למלך איז אדרבה נאך נאך מער איז ער געווען אינגאנצן פארנומען אנפירן מיט אלע ענייני המלוכה בלעדיך לא ירים איש ידו ורגלו אין אלע ענייני המלוכה און משביר בר לכל הארץ און זייענדיג אין ערוות הארץ אין דעם נידעריגסטן ארט פון עולם הזה הגשמי מקום הכי חומרי וואס מצרים איז דעמאלט געווען חרטומים וכו', איז זייענדיג אין דעם ארט איז ער געשטאנען בדביקות ער איז געווען א מרכבה צו אלוקות, וואס דאס איז מצד גודל מעלתו ווי עס איז מבואר אין חסידות אז יוסף הצדיק איז געווען מרכבתא עילאה, ער איז געווען אין אזא מין הייכע מדריגה פון דביקות אין געטליכקייט אז הגם אז ער איז געווען בהתלבשות אין טבע האט טבע אים נישט אויף אים נישט פארשטעלט אויף אלוקות, און דערפאר שטייט טאקע אז די ברידער האבן אים נישט דערקענט. ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו, איז מבואר אין חסידות אז דער פשט איז אז והם לא הכירוהו זיי האבן נישט געקענט דערקענען גודל מעלתו, זיי האבן נישט געקענט באגרייפן ווי קען מען זיין אין וועלט און זיין צוגעבונדן געטליכקייט, ס'קען נישט זיין די ביידע זאכן צוזאמען, אבער דאס איז געווען דער מורא'דיגער כח פון יוסף הצדיק זיין מדריגה, דאס איז געווען מדריגתו, און מצד דעם טאקע איז ביי יוסף'ן הצדיק איז האט באמת זיך געמאנט אט דער אמת'ער ענין פון בטחון בתכלית השלימות, אז נישט נאר אז ער בוטח בהוי', אשרי הגבר אשר יבטח בהוי', זה יוסף, נאר אז ער האט געהאט בטחון דאס איז זיכער, דאס איז אפגערעדט, אויף דעם איז נישט קיין ספק, נאר ביי יוסף הצדיק האט זיך געמאנט נאך א העכערע דרגה, ער זאל נישט מאכן קיין שום לבוש, אפילו נישט קיין לבוש על פי דרך הטבע ווי ס'איז געווען מיטן שר המשקים. און וויבאלד ביי אים איז געווען דער בקשה פון שר המשקים, איז לגבי מדריגתו של יוסף הצדיק האט זיך עס גערעכנט פאר א ירידה. און דערפאר האט ער געדארפט בלייבן שנתיים ימים וואס אט די שנתיים ימים האט יוסף הצדיק מתקן געווען אט דעם עניין וואס האט זיך גערעכנט לפי מדריגתו של יוסף א חטא און ער האט מתקן געווען אט דעם כח הביטחון אז דער ביטחון איז א ביטחון גמור אין אן אופן אז ער איז אין גאנצן בוטח אין דעם אייבערשטן אז ער מאכט אפילו נישט קיין לבוש ער איז אין גאנצן מסור ונתון צו דעם אייבערשטן בתכלית השלימות וואס דאס איז מדרגת הביטחון ווי ס'רעדט זיך ביי יוסף הצדיק, וואס אויף דעם ברענגט זיך פון דעם הייליגן בעל שם טוב טאקע, וואס ער רעדט וועגן אט דעם ענין, און דער בעל שם טוב זאגט אז דאס איז די די מדריגה פון יוסף הצדיק, דאס איז א מדריגה גבוהה ווי יוסף טאקע, וואס דאס איז וואס מען זאגט, יעע ווי דער בעל שם טוב טייטשט, אז דאס איז וואס מען זאגט, השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. וואס השלך על השם יהבך, ווי די גמרא זאגט דאך, יא די גמרא זאגט דאך אין אין ראש השנה אז ס'איז געווען דער עניין פון יהב מ'האט נישט געוואוסט וואס איז דער טייטש יהבך ביז מ'האט געהערט פון דעם ההוא טייעא פון דעם פון דעם פון דעם רוי פון דעם פון דעם פון דעם אראבער פון דעם טייעא פון דעם יא וואס ער האט דעמאלט דער ערבי וואס ער האט געזאגט אז יהבך דאס איז א פעקל און דער טייטש השלך על השם יהבך אז א איד דארף ווארפן דעם פעקל צו דעם אייבערשטן והוא יכלכלך ווי דער בעל שם טוב האט געטייטשט אז דער אייבישטער וועט דיר צושטעלן די כלי, וואס דער טייטש פון דער בעל שם טוב איז, בהמשך לאמור לעיל, אז אזוי בדרך כלל ווי מען זאגט בפשטות אין דרך העבודה מאנט זיך ביי א אידן אז ס'דארף זיין דער ענין פון טאקע מידת הביטחון, אבער צוזאמען דערמיט דארף מען טון די כלי, בכל אשר תעשה, דארף מאכן א לבוש על פי דרך הטבע, און ער דארף זיך צושטעלן און טון וואס ער קען על פי דרך הטבע, און צוזאמען דערמיט האט ער ביטחון אינעם אייבישטן. אבער וואס ס'איז ביי ביי צדיקים הגדולים ביי בעלי מדריגה וואס דאס איז געווען מדריגתו של יוסף ביי אים האט זיך געמאנט דער השלך על השם יהבך ארויפווארפן דעם פעקל אויפן אייבערשטן והוא יכלכלך אז נישט נאר די ברכה זאל קומען מלמעלה נאר אויך דער כלי צו די ברכה והוא יכלכלך אז אפילו די כלים גיט מען אויכעט מלמעלה אלץ גיט מען מלמעלה און דער מידת הביטחון איז געווען מדריגתו של יוסף און אט דאס איז וואס די תורה דערציילט אונז יעצט און דערציילט אט דעם סיפור ווי אזוי יוסף האט געדארפט דורכגיין אט דעם ענין כדי צו קומען צו אט די מדריגה פון מידת הביטחון און ווי דער בעל שם טוב טייטשט אז דאס איז דער טייטש וואס מען זאגט יא ברוך הגבר אשר יבטח בהוי' והיה הוי' מבטחו לכאורה כפל הלשון זאגט דאך די זעלבע זאך צוויי מאל טייטשט דער בעל שם טוב אז ברוך הגבר אשר יבטח בהוי' דאס איז דער ביטחון בהוי' וואס מ'האבן גערעדט בפשטות א איד דארף האבן ביטחון נאר אין דעם אייבערשטן אליין אבער די הוספה והיה השם מבטחו קומט צו מוסיף זיין אז אויכעט דער מבטחו דאס איז דער כלי נישט נאר האט ביטחון אין דעם אייבערשטן אז די ברכה וועט קומען מלמעלה נאר אויכעט דער מבטחו מבטחו מיינט די כלי מיט וואס ער נוצט כדי די ברכה זאל קומען איז אויכעט הוי' סיי דער אור סיי די ברכה איז הוי' און די כלי איז אויכעט הוי' ער איז אינגאנצן מסור ונתון און ער ווייסט אז אלץ קומט פונעם אייבערשטן אליין און דאס איז דער אמת'ער ענין פון מידת הביטחון און לפי זה קומט צו אין דעם עומק הביאור פון טראכט גוט וועט זיין גוט און דאס האט דער רבי אויסגעטייטשט אין איינע פון די שיחות איז באריכות אויף דעם ענין יא א ביאור נפלא אין דעם מאמר צמח צדק וואס האט געזאגט טראכט גוט וועט זיין גוט וואס לכאורה איז דאך די קשיא הידועה וואס אלע פרעגן, ווי קען מען זאגן אז טראכט גוט וועט זיין גוט, אז א מענטש דארף זיין זיכער אז ס'וועט זיין גוט, בשעת אז ס'קען דאך זיין אז רחמנא ליצלן ס'איז דא א ענין פון א עונש, קען דאך זיין אז לפי מעשיו ווי ס'איז יעקב אבינו וירא ויצר שמא חטא יגרום החטא, ס'קען דאך זיין אז צוליב סיבות שונות ומשונות קומט זיך אים רחמנא ליצלן יא עס זאל זיין א ענין בלתי רצוי, און פון וואנעט קומט די נעמט זיך אט דער ביטחון, וואס בפשטות דער טייטש ביטחון איז אז ער איז בטוח אז עס וועט זיין גוט בטוב הנראה והנגלה בפועל ממש, ווי קען ער זיין בטוח? מילא דער ענין פון אמונה, דאס איז טאקע אז אמונה איז, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז אמונה מיינט אז א איד גלייבט, אז אלץ קומט מלמעלה, סיי דער טוב און סיי דער מוטב, סיי גוטס און סיי רחמנא ליצלן וואס איז נישט גוט, איז דאס אויכעט בפנימיות גוט, טוב הנעלם, טוב הנסתר, ווי דער אלטער רבי רעדט אין תניא, דאס איז דער ענין האמונה, דאס איז איין זאך. דאס זאגט מען אבער אז א איד דארף האבן צוזאמען דערמיט מידת הביטחון, וואס ביטחון איז די טייטש אז ער דארף זיין בטוח בביטחון גמור אז עס וועט זיין גוט בטוב הנראה והנגלה, פון וואנעט נעמט זיך אט דער ביטחון? ווי קומט זיך אים דער ביטחון דער ענטפער איז אויף דעם אז יא ניסענס דאס איז נישט קיין ברכה דאס איז א עבודה דער צמח צדק וואס האט געזאגט צו רב מיכאל דער אלטער ער האט אים געגעבן א כח אויף עבודה ער האט אים געזאגט אז דורך דעם וואס ער וועט הארעווען דאס הייסט דער ענין פון מידת הביטחון דאס איז א עבודה וואס דער עבודה דאס אליין דאס איז דער דרך דער כלי צו געברענגען דעם דער זאל טאקע נמשך ווערן מלמעלה דער טוב הנראה והנגלה אז דורך דעם וואס א איד הארעוועט אויף זיך אז הגם ער טרעפט נישט קיין שום מוצא נישט בגשמיות נישט ברוחניות נישט על פי דרך הטבע נישט דורך דער עולם צי ער איז ראוי צו דעם צו נישט ראוי צו דעם און אף על פי כן איז ער בטוח, ער איז צוגעקלעבט, ער איז איבערגעגעבן בביטחון גמור אינעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער וועט זיכער טון בטוב הנראה והנגלה, דער עצם ענין וואס א איד איז זיך מוסר ונותן און ער איז זיך איבערגעגעבן צום אייבערשטן און ער איז בטוח אז דער אייבערשטער וועט זיכער זיך פירן מיט אים בטוב הנראה והנגלה, די מחשבה טובה גופא, דאס איז די עבודה וואס דאס איז א כלי, און דער כלי דאס איז די המשכה וואס ברענגט מלמעלה דער זיין גוט, ע כ דער ביטחון אז עס זאל טאקע זיין גוט בפועל ממש לטוב הנראה והנגלה. וואס דאס איז על דרך דאס איז ידוע דער פתגם פון דעם אלטן רעבן וואס דער אלטער רבי האט געזאגט צו דעם צמח צדק בסוף ימיו וואס האט אים געזאגט כידוע דער סיפור בזה אז דער אלטער רבי האט געזאגט צו צמח צדק די לעצטע תורה פאר זיין הסתלקות אז ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה אז דער אייבערשטער פירט זיך בדוגמא שלמטה בשעת א איד דא למטה איז פארביטערט א איד דא למטה איז אין א תנועה פון עצבות און קיבוץ איז ער גורם רחמנא ליצלן למעלה קיבוץ און דינים בשעת א איד למטה שטייט אין א תנועה פון שמחה און ביטחון, אט דער ענין אליין איז מעורר למעלה דער ענין פון מידה כנגד מידה אז ס'זאל זיין דער ענין פון שמחה און ביטחון מלמעלה, און ממילא מלמעלה פירט מען זיך אהן מיט חסדים גלויים בטוב הנראה והנגלה, וואס בעצם שטייט עס גאר אין זוהר אין פרשת תצוה כידוע. און דאס איז די נקודה וואס די תורה דערציילט אונז פון יוסף הצדיק וואס הגם לכאורה קען מען דאך טראכטן אז דאס איז א ענין של מדריגה גבוהה ביותר און אזוי שטייט טאקע בכמה מקומות אז דאס א מדריגה גבוהה ביותר פון דעסוועגן האט דער רבי גערעדט אז בדורנו זה אויף דאס גופא האט מען באקומען די כוחות פון רבותינו נשיאינו ובפרט בדורנו זה האט מען באקומען דעם כח מיוחד יא מיוסד אויף אט דעם פתגם אז בשעת מ'שטייט אין דעם זמן אין אונזער דור דער דור וואס איז דורך געגאנגען שוין די אלע עניינים און רחמנא ליצלן און לא תקום פעמיים צרה ל ע פון איין זייט, און לאידך גיסא דאס דער דור וואס שטייט שוין ביים שוועל ביים טיר פון גאולה האמיתית והשלימה, איז ווי ס'רעדט זיך אין כמה וכמה שיחות אז דורנו זה איז דאס דער דור וואס באקומט דורך דעם א דרך אין עבודה פון יוסף הצדיק, וואס דער דרך העבודה פון דורנו זה איז דאס דער דרך העבודה וואס יוסף, וואס יוסף איז דאך נוהג כצאן יוסף, יוסף איז די גאנצע פרשה דורך געגעבן געווארן כדי צו אויסלערנען א אידן ווי אזוי א איד דארף שטיין אין זמן הגלות, אויסלערנען דורך יוסף הצדיק דעם תוקף ווי א איד דארף זיך שטעלן, אויף נישט נתפעל ווערן בשום אופן, נישט פון גוים און נישט פון גויאישקייט, נישט פון דרכי הטבע און נישט פון ענייני עולם הזה, נאר וויסן זיין אז אלץ איז פירט זיך דורך דעם אייבערשטן און ס'פירט זיך בטוב הנראה והנגלה, און דער טראכט גוט. וואס א איד טראכט טאקע גוט בפועל, אז ער גיט זיך איבער צום אייבערשטן, און ער טראכט עס גוט אין מחשבות טובות אז ס'זאל טאקע זיין גוט בפועל ממש, און ער שטייט אין א תנועה פון שמחה ובטחון בהוויה, און ווי דער אלטער רבי טייטשט אז דער ווארט בטחון איז מלשון לטוח את הבית, בטחון מלשון וטח, און דאס איז א ענין פון צוקלעפן, ער קלעפט זיך צו געטליכקייט, ער שטייט מיט א דביקות צו אלוקות און ער איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן מיט אהבה און מיט א שמחה וטוב לבב, אט דער מחשבה טובה גופא, אט דאס ברענגט טאקע זאל זיין טוב בטוב הנראה והנגלה. און דער ענין איז פארבונדן מיטן זמן אויכעט וואס מען געפינט זיך איצט אין זמן פון חנוכה, ווארום אין דעם ענין פון חנוכה איז על דרך זה, דאס איז איינע פון די ביאורים וואס איז מבואר בנוגע די חשמונאים וואס איז געווען זייער מחשבה. וואס מען פרעגט דאך די שאלה ווי קומט דאס אז די חשמונאים זענען ארויסגעגאנגען במלחמה אנטקעגן די יוונים טאקע געווען א נס מסרת גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים ווי מען זאגט אין על הניסים די שאלה איז אבער ווי זיי זענען בכלל אריינגעגאנגען אין די מלחמה אמת יא ס'דא א עניין פון מסירת נפש יא אז מען זאל זיך נישט אויף אויף אויף עניינים פון פון פון א וועג פון גימעל עבירות ס'דא שעת השמד וואס דעמאלט איז זיך מוסר נפש אפילו אויף ערקתא דמסאנא אפילו אויף עניינים פשוטים אבער זאגן אז מען זאל גיין אויף א מלחמה באופן דו ווייסט על פי דרך הטבע אז דו ביסט מער נישט ווי מעטים און זיי זענען רבים זיך אריינווארפן אין א מלחמה וואו איז געהערט געווארן אזא מין זאך וואס איז די וואס איז דער מקור אויף זייער הנהגה איז ווי ס'מבואר אין חסידות איינע פון די ביאורים בזה אז ביי די חשמונאים האט מאיר געווען אין יענעם וואס איז געווען ביי זיי די התגלות המסירות נפש די התגלות היחידה עס האט זיך ביי זיי מאיר געווען אין די יענע מאמענט אט א דעם תנועה ס'האט ביי זיי מאיר געווען אט דעם געפיל אז מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים אז חוץ פון דעם אייבערשטן נישטא קיין שום זאך און דער אמת האט ביי זיי געלייכטן בכל התוקף איז ביי זיי געווען א דבר ברור אז ס'נישט שייך אז טבע זאל קענען מנגד זיין אויף אלוקות און וויבאלד אז זיי האבן געזען אז ס'איז דא א התנגדות פון טבע אויף אלוקות בחיצוניות ווי ס'האט זיך געפירט דעמאלט מיט די הנהגה פון יוונים, איז ביי זיי געווען א דבר ברור אז ס'איז נישט שייך אז זאל זיין אזא מין זאך, און דאס גופא האט ביי זיי ארויסגערופן זיך אוועקגיין זיך אריינווארפן בקשרי המלחמה למעלה מדרך הטבע, און דאס האט טאקע געברענגט דעם ניצחון פון נס חנוכה למעלה מדרך הטבע. און דאס איז וואס דער של"ה הקדוש שרייבט, אז מ'ליינט אלעמאל פרשת מקץ, וישב מקץ ליינט מען אין די תקופה פון חנוכה, ווארום על דרך ווי ס'איז געווען ביי יוסף הצדיק, וואס ער איז געווען ביי אים די עבודה פון מסירת נפש על קידוש השם בפועל ממש, על דרך זה איז געווען אויכעט ביי די חשמונאים, וואס האבן זיך אריינגעווארפן אין די מסירות נפש על קידוש השם, און דאס אין דעם פרט וואס מען רעדט איצטער אין די עבודה פון מידת הביטחון, אויף זיין איבערגעגעבן אינגאנצן בביטחון גמור אינעם אייבערשטן, און מיט דעם כח איז יוסף הצדיק איז געווארן דער משנה למלך, און דער משביר בר וואס האט איבערגעמאכט מצרים אז זאל ווערן א גרינגערער ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז יוסף האט נישט געמאכט דעם גלות פארקערט ער האט געמאכט ס'זאל זיין אויס גלות ער האט געמאכט אז גלות זאל זיין גרינגער אז אידן זאלן קענען דורכמאכן דעם גלות בתוקף פון דעם גאון יעקב און על דרך זה איז געווען ביי די חשמונאים בשעתם און על דרך זה בימים ההם ובזמן הזה אז יעדער איד זייענדיג נאך אין די לעצטע רגעים פון גלות שטייט בכל התוקף פון דעם גאון יעקב, און מען נעמט די הוראה פון יוסף הצדיק, איז א איד איז א משביר בר בכל הארץ, א איד מאכט ליכטיג די וועלט און ער מאכט איבער די וועלט און ער מאכט ער זאל ווערן בהתגלות דא למטה, יא ס'זאל זיך הערן די ליכטיגקייט פון חנוכה זאל מאיר זיין שתשקע החמה, זאל מאיר זיין דער נר חנוכה וואס הנרות הללו אינם בטלין לעולם, וואס דאס זאל זיין די הכנה קרובה צו דעם אור הגנוז, וואס זאל נתגלה ווערן במהרה בימינו אין די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו אמן כן יהי רצון.